וועלקאם בעק, וועלקאם בעק עוועריבאדי, פיינעלי די מאל פיל איך ווי איך רעד צו א אודיענס, און כ'האב ארויסגעגעבן דעם ערשטן עפיסאוד, כ'האב נישט געוואוסט ווער ס'גייט עס הערן, וויפיל ס'גייען עס אויסהערן, פאר אלל איי נאו האב איך גערעדט צו א וואנט, און שטייען מיר דא יעצט פיר טעג נאכדעם וואס די ערשטע עפיסאוד איז ארויסגעקומען היינט איז מיטוואך רייט, און ס'האט איבער צוועלף טויזנט וויוס אויף יוטוב אליין. עס איז אן ספאטיפיי און וואו איז עס אויף גוגל פלעי און די אלע פלעצער אויף עפל מיוזיק סאו קודם וועלקאם עווריבאדי וועלקאם צו ענק צוועלף טויזנט פלאס חברה און איך האב געהאט פאראויס פרעדיקטעד איך האב געזאגט נע יו נאו ס'איז אין אידיש מעיבי אונז עמיר האבן ערגעץ ביטווין טויזנט און צוויי טויזנט ביז אין די ערשטע וואך צוויי און מ'עט זעהן ווי ס'איז וועט מען זעהן באט ברוך השם באט פון די אנדערע זייט האב איך אויכעט געוואוסט כ'האב א גאנצע צייט געפילט אז ס'איז דא א דארשט דער עולם איז דארשטריג מ'ווייסט נישט פארוואס באט געב מיר עפעס אידישע זאכן לאמיר זעהן וואס נאך ס'איז דא א וועלט וואס קען זיך אלץ עפענען. איז טענק יו ווערי מאטש פאר יעדעם איינעם און אלעמאל, קענט עטץ איבערלאזן ענקערע טאטס אין די קאמענט סעקשאן בילאו, אדער קענט עטץ אריינשיקן א אימעיל עט שמולי'קעסט, shmuelicast עט דזשימעיל דאט קאם, s-h-m-u-e-l-i-c-a-s-t עט דזשימעיל דאט קאם, טאטס, איידיעס, זאכן, יו נאו, וויר גאואינג אלאנג עז איטס גאואינג. און פון יעדעם לערנט מען זיך, און איך קען אייביג יוזן איידיעס מיט רעיונות, עצות, מ'איז שוין אריינגעקומען, כ'האב איך האב אויסגעטשעקט די קאמענט סעקשאן. מ'איז זייער שיין אריינגעקומען דארטן, רוב עולם, און אפילו נישט, מ'קען זיך אייביג לערנען, איך וויל אייביג אויסהערן, איך וויל הערן וואס מ'האט צו זאגן, סאו קומטס אריין, און טענק יו ווערי מאטש פאר ביז אהער יעצט. נאך דעם עפיזאד וואס כ'האב געמאכט מיט וואגשאל האבן מיר זיך געטראפן צו דריי שעה פון סחורה, כ'האב געטראכט מ'עט שניידן א שעה ס'וועט בלייבן צוויי, למעשה האבן מיר אוועקגעשניטן בערך פערציג מינוט און ס'איז געבליבן צוויי א האלב שעה. נישט געוואלט ארויסשטעלן אזא לאנגע עפיזאד ווייל לכתחילה האב איך געוואלט מאכן א האלבע שעה פארטי פייוו מינוט עפיזאד, נישט אזא לאנגער. און דא און דא האמיר צוויי א האלב שעה פון ווארע וואס איז שוין אוועקגעשניטן וואס איך האב נישט געוואלט אוועקשניידן מער האט מען דעסיידעט זיך צוזאמגעזעצט מ'האט געמאכט א מיטינג מען גייט מאכן פארט וואן און פארט טו און עטס האטס אזוי הנאה געהאט פון פארט וואן זאג איך ענק פארט טו עט נאך זיין נאך אסאך בעסער ווייל עז די שמועס אנפאלדעד ווערט מען מער באקוועם און מען ווערט מער אריינגעטון, סאו די ערשטע העלפט איז געווען די ווארם אפ, די צווייטע העלפט פארט בי פארט טו, עט עטס אלע זיכער הנאה האבן, און שוין און מיט דעם וועט מען זיך צוגרייטן צום עפיסאוד. אונזערע פרענדס אויווער אט ליל שישי ספאנסערן דעם עפיסאוד. יעצט אין די זומער עטס פארט ארויף אין די קאנטרי, עטס זעטס הונגעריג דאנערשטאג נאכט, ווי קען מען גיין עסן? קומטס ארויף מאנסי, גראוו, קארנער, רעמסן, גייטס אריין צו ליל שישי, סרולי גאלדבערג, זאג אים אז איך האב ענק געשיקט, האט ער גוטע בריסקעט, גוטע אווערנייט קיגל, גוטע דזשערקי, גוטע קאלד קאטס, גוט.

סאו איך האב דיך געפרעגט, דו גייסט אריינגיין אין א פאדקעסט, און און דו ווייסט אז איך וויל נישט אז ס'זאל אויסגיין ווי א דזשאוק, יא? דו קומסט אריין צו א פאדקעסט, ס'איז א סאך ארבעט, האסט געמאכט דא, האסט אויפגעסעט א משוגענע שיינע. וויאזוי קענען מענטשן זאגן אז דאס איז א דזשאוק? זעהסט נישט ווי לעדזשיטעמיט דאס איז? דאס איז די ריזען וואס יעצט בין איך מער קאמפארטעבל מיט דעם, באט ווען דו ביסט געקומען האב איך דאס נאכנישט געזען. דו האסט געמיינט איך גיי האבן א פאדקעסט פון מיין בעיסמענט מיט א טעיפ רעקארדער? נאר וואס איך האב געטראכט איז אז דו ביסט עקסייטעד פאר די איידיע, אסאך מאל ווערסטו עקסייטעד פאר איידיעס באט דו כאפסט נישט אז צו ארויסברענגען די איידיע גייט עס נעמען אסאך פון דיין צייט, אסאך פון דיין כח. און יעצט גייסטו עס מאכן איינמאל, צוויי מאל, דריי פאדקעסטס, און נאכדעם יא, ווי מען זאגט, האסטו שוין עקספיריענס, און דו מופסט פאר צו די נעקסט זאכן. די ווייל וואס כ'האב געזען, כ'געדענק וואס דו ווילסט זאגן, כ'האב געזען אז ניינציג פראצענט פון פאדקעסטס וואס עפענען זיך, דאונט געט פעסט טרי עפיסאודס.
וואו. די איבעריגע צען פראצענט קומט אן פון דעם ביז צוואנציג עפיסאודס.

הייב אן צו מאכן די פראסעס, און בעפאר ווען דו האסט נישט ריקארדעד צען עפיסאדס גייסטו נישט ארויס מיט די ערשטע. סאו יעצט קען מען זאגן פאר די עולם אז דו האלטסט שוין מיט נאך, דו האסט שוין ריקארדעד זיבן עפיסאדס. זיבן? איך דארף טראכטן. דו האסט שוין אפאר.
כ'האב עטליסט פינף. זאג נישט זאג נישט זאג נישט די נעמען ווייל

דאס איז א צווייטע זאך, מען דארף האבן א ברכה מיט די געלט, באט מענטשן קענען מיינען. דאס האב איך אויך געזען, ס'איז דא מענטשן, איך האב א חבר מיינער וואס ער, איך ווייס נישט וויפיל געלט ער מאכט, האנעסטלי קען זיין ער מאכט אסאך געלט, באט ער האט נישט געמאכט אזוי סאך ווי מיר, פינף יאר צוריק האט ער נישט געמאכט אזוי סאך, אונז זעמיר צוזאמען אוועק געפארן מיט ווי חברים, און ער איז געפארן און ער האט זיך געדינגען א קאר, און ער האט באצאלט פאר געז, און ער האט געהאט אן אפארטמענט, און ער האט געהאט, ער איז געווען אויפגעסעט. איך האב מסתם געמאכט מסתם מער ווי דאבל וויפיל ער מאכט דעמאלטס, און יעדע זאך האב איך געזוכט צו איך קען כאפן א היטש מיט איינעם, און איך האב געזוכט אפשר קען איך האבן א רומעיט, איך דארף נישט מיך דינגען יעצט א דירה אדער דאס און יענץ, און איך האב דעמאלטס געזען ביי מיר אז דער באשעפער פאר איינעם האט ער געגעבן געלט, און פאר איינעם האט ער געגעבן הרחבת הדעת. כאפסט?
יא, באט כ'על דיך זאגן מער ווי דעם, א גביר איז בכלל נישט וויפיל געלט ער האט.
ס'איז אין די מיינד.
הונדערט פראצענט. ס'איז דא גרויסע עשירים וואס זענען עניים אסאך מער ווי מיר. זיי זענען גרעסערע עניים, זיי האבן געלט באט זיי אנען נישט די געלט. זיי פליען עקאנעמי?

זיי ענדשויען די געלט אויכעט. ענדשויען די געלט אויכעט. יא, אבער איך רעד פון די מענטשן, די מיני מענטשן וואס זיי האבן אסאך געלט און זיי לעבן ווי אן ארעמאן. אפשר האבן זיי נישט קיין סאך געלט, דו קוקסט יענעם אן ווי ער האט אסאך געלט, באט יענער ווייסט דאך יא דעם אמת. איך ווייס אז ס'איז מענטשן וואס זיי האבן אסאך געלט וואס זיי לעבן אזוי ווי עניים, און יעדע מענטש וואס ער זעט די עפיזאד קען אזעלכע מענטשן. איך איך איך א יא רעד פון מיך מעג איך רעדן פון אנדערע נישט. דו ווייסט, דו ווייסט בערך וויפיל געלט איך מאך א יאר, דו זעסט וויאזוי וויאזוי איך לעב, דו שטייסט ביי מיר איין, און דו האסט מיר שוין אפאר מאל געזאגט, שמערלי נעם דיר א שענערע קאר, פארוואס דארפסטו, באשטעל שוין די די די האטעל רום פון א נאכט פריער, און איך בין ביזי מיט ערלי טשעק אין, באצאל נאך הונדערט פופציג דאלער, פאר מיט ביזנעס, פאר. דו טענה'סט דאך אז איך לעב אויכעט ווי אן ארעמאן.
ניין, איך וועל דיך זאגן, איך זאג נישט אז דו לעבסט ווי אן ארעמאן, איך זאג אז דו.

כ'פיל נישט אולדער באט ווען דו זאגסט טערטי טרי און איך בין טערטי טו איים גאנא מענשען איט.
אקעי יור טערטי טו.
עניוועי נו. עניוועי סאו איך האב זיך אויכעט אויסגעלערנט מיט מיין לעב מיט מיט די צייט אז די פלאץ ווי דו ווילסט גיין יא דו ווילסט פילן דארטן דארפסטו גיין דארט דו זינגסט דאך אזא ניגון איך זינג נישט קיין ניגון באט איך האב געהערט אזא מין רעפרענס. לב. ווי גייט אני הולך?
אני הולך לבית הכנסת, ניט וואס פירט זיי. בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו. עקזעקטלי. סאו אז דו גייסט אויף א וועג וואס דו ווילסט לעבן מער קאמפארטעבל, און דו.

אה, אזוי ווי א לשון פון חסר. יא, מ'בעט ולכל גויה וגויה די מחסורו, וואס ער דארף, זיין מחסור. סאו, יעדע גויה קען לעבן פון וואסער מיט ברויט. רייט, אהא. סאו, פארוואס יעדע איינער דארף זיין מחסור? סאו, וואס מיינט עס איז אז יעדע מענטש, יא, אמאל א מענטש, א מענטש פילט איך דארף א סטעיק.

און די געלט וועט שוין זיין פאר, איך מיין איך קען עס עפארדן באט ס'איז ס'איז געלט אין גארביטש אביסל. ס'איז נישט געלט אין גארביטש באט כ'וועל דיך זאגן ס'איז דא א זאך אויכעט נישט צו פראבירן ארויסנעמען די אויגן פאר די נעיבערס דאס איז אויכעט א זאך יעדע זאך דארף האבן באלאנס סאו דו גייסט עקסטרים אויף די זייט איך זאג נישט עקסטרים יעדע זאך דארף דארפסט נישט האבן קיין פרייוועט דזשעט כ'זאג נישט יעצט נעם די פענסיעסט מייבאך אדער רעינדזש ראווער און נעם אלעמען ארויס די אויגן כ'זאג נאר לעב ענאף קאמפארטעבל נישט צו לעבן פאר יענעם, אבער מצד שני צו לעבן פאר דיך צו ענדזשויען. אויב דו וועסט זיך עפארדן א בעסערע קאר, דו גייסט זיין מער עקסייטעד מיט דעם, און דו לעבסט נישט ווייל דו ווילסט יענעם ארויסנעמען די אויגן, דו לעבסט ווייל דו ווילסט פילן מער קאמפארטעבל, פארסט אין ביזנעס ווייל דו ווילסט זאגן אהער ווען אין די ביזנעס, דו פארסט אין ביזנעס ווייל דו ווילסט זיין מער קאמפארטעבל, דאס און די האסט זיך צו עפארדן, לאז איך דאס וואס איך האלט, ווייל אז די ארבעטס פאר די געלט, אינדזשוי די געלט, מאך צדקה, מאך מעשר, גיב גיב גוטע זאכן, טו גוטע זאכן מיט די געלט אויכעט, און אז די קענסט זיך אויכעט לעבן אביסל ווייניגער און העלפן מענטשן מיט די געלט איז אויכעט גוט, באט איך זאג למעשה

סאו ס'נעמט צייט פאר דיך צו פארשטיין אז דו ביסט א ביזנעס גיי, דו מאכסט געלט, דו קענסט זיך לאזן מער אינדזשויען פון די געלט, סאו ס'נעמט אביסל צייט. סאו איך בין צוויי און דרײַסיק, פאר צוואַנציק יאר פון מיין לעבן בין איך געווען אזוי אן קיין געלט, און נאר צוועלף יאר וואס איך האב פרנסה. אפילו ווייניגער, וויפיל יאר מאכסטו גרויס געלט?

דאס מאכט מען נישט פון הונדערט טויזענט דאלער, דאס הייבט זיך אן פון דרײַ הונדערט, פֿיר הונדערט, פֿינף הונדערט, זעקס הונדערט טויזענט דאלער א יאר, קענסטו ארויפגיין די לעוועל אוו דיין לייף סטייל קען ארויפגיין, סאו וויפיל יאר מאכסטו אזויפיל געלט וואס דו זאלסט קענען טראכטן יא איך קען איך קען ארבעטן איך קען איך קען זיין אין א העכערע לייף סטייל, פֿינף זעקס יאר.

ס'איז נאך געווען די פלענס פון אל על וואס איז געווען דריי סיטס, דריי סיטס און פיר סיטס.
אקעי.
סאו איך האב געזעצן אינמיטן ביי די פיר פיר סיט אין די בעק, און כ'בין געווען אזוי עקסייטעד אז איך פאר די ערשטע מאל קיין אמעריקע.
פשי, איז געווען נאך קומזינג?
ס'איז געווען נאך קומזינג וואן, איך האב געקומען מאכן די דיעל דא מיט אדרת מיוזיק, עס איז געווען די ערשטע מאל איך האב געפארן קיין אמעריקע, איך האב געדארפט פארן, עס איז געווען וואטעווער, עס איז געווען א סאבדזשעקט, איך האב געפארן פאר דריי טעג, געקומען, געמאכט די ביזנעס און אלעס, יעצט פון פון דעמאלטס איז דא צוועלף צו דרייצן יאר, סאו איך איך פלי א יאר מסתמא פופצן מאל צוועלף מאל פאר ביזנעס, כ'פאר אלעמאל ביזנעס קלעס ווייל איך פאר אסאך און אן קיין ביזנעס קלעס, חוץ פון קאמפארטעביליטי קום איך דא אריין מיט א דזשעט לעג, כ'קען נישט, ס'נעמט מיך דריי טעג צו ריקאווערן נאר פון די פלייט אויב איך זיץ אין די בעק, און איך בין א, איך בין אויכעט אביסל א גרעסערע מענטש, כ'גיי נישט פילן קאמפארטעבל, נישט אראפקומען נישט אריינקומען, ס'גייט מיך רן אין מיין צייט און ס'גייט מיך אוועק, ס'נעמט מיך אוועק אויכעט ביזנעס. סאו יא איך ספענד די געלט צו זיין קאמפארטעבל, צו צו זיין א מענטש. סאו אז דו האסט די די די אפשענס צו דאס טון און פילן מער קאמפארטעבל און דו האסט דיין מיינדסעט, דיין ענערדזשי צו פאוקעסן אויף די אימפארטענט טינגס אין יור לייף, איז פאר פאר דעם פארוואס ארבעטסטו? דו מאכסט געלט צו ענדשויען די געלט. מ'דארף געדענקען אז די געלט איז נישט די מטרה. ס'איז די, ס'איז די אמצעי, ס'איז די וועג, ס'איז די זאך, ס'איז לא המטרה זה האמצעי זאגט מען אין היברו, די געלט איז א וועג צו צו צו קויפן זאכן, ס'איז א טול. ס'איז א טול, עקזעקטלי.
באט אז איך האב נישט קיין געלט האב איך נישט קיין טולס, איך דארף האבן דעם טולס, וואס זאגסטו מיר איך דארף עס האבן?
ניין, ס'איז דא מענטשן וואס זיי מאכן געלט.
זיי קענען מאכן די געלט, דעטס איט? ניין, זיי מאכן אויכעט די געלט, און דאס איז זייער מטרה, צו האבן געלט. צו האבן די געלט, און דו זאגסט מאך די געלט און ספענד עס.
און אינדזשוי עס, דו מאכסט געלט, אינדזשוי די געלט. אויב דו מאכסט געלט און די געלט איז זשאסט... מיין אינדזשוימענט איז צו מאכן די געלט. דאס איז דאס איז א בעד אינדזשוימענט, ווייל דאס ווערט דיין מטרה. אויב דו גייסט לעבן א גאנצע לעבן, איך זאל האבן, אקעי, סאו נאך.

סאו גוט פאר אים, איך גיי ר י. סאו דאס וואס איך זאג אלעמאל, ענדזשוי דיינע געלט, דאס וואס איך זאג דיר. מען דארף ענדזשויען, סאו איך ענדזשוי די געלט אויף א דזשי סעווענטי, און דו ווילסט ענדזשויען די געלט אויף א דזשי ניינטי, סאו אין דיינע אויגן ספענד איך מיין געלט ווי א ארעמאן?
ניין, איך מיין אז יעדע זאך, און דאס איז א גוטע זאך וואס דו האסט, יעדע זאך דארף נישט, דארף קומען מיט מיט מיט סטעפס. דאס איז א מורא'דיגע גוטע זאך, איך האלט אז ס'איז א גוטע נאטור וואס דו האסט, איך האב עס אויך געמאכט מיט סטעפס, איך בין פשוט אפאר יאר עלטער ווי דיר ביי די סטעפס, סאו איך פיל שוין מער מער און מער אין א אנדערע פלאץ, באט יעדע זאך דארף האבן באלאנס, ס'איז דא מענטשן וואס זיי מאכן גיך געלט, ס'הייסט נאוועריש, יא? ס'דא מענטשן וואס זיי ווערן.
נאוועריש?
נאוועריש, אזוי ס'איז אין היברו? ניין, ס'איז דווקא איך מיין עס איז א ענגלישע ווארט. ענגליש נאוועריש?
כ'האב נישט געהערט. נאוועריש, ס'איז אזא, ס'איז א מענטש וואס ער מאכט געלט,

יא האלטן צאמען שוין ווארעם. איך פרעג דיר סתם אזוי, דו אינדזשויסט ביז דערווייל די עפיסאד צו דו פילסט נישט אז דו ברענגסט ארויס וואס דו האסט געוואלט ארויסברענגען? מיין פראבלעם איז אז כ'האב עס שוין ביי אלע אנדערע עפיסאדס אויכעט, איך טראכט א גאנצן צייט פון שפעטער, איך אינדזשוי נישט יעצט, לייק איך אינדזשוי נישט וואס דו זאגסט מיר, איך בין נאר נערוועז וואס, נישט נערוועז, באט מיין קאפ טראכט שוין פון ווייטער. און דאס איז נישט די פוינט, די פוינט איז צו זיצן און זשאסט ענדשויען די פרעזענט מאמענט, און דאס האב איך נאכנישט, דאס נעמט מיר נאך צייט.
אקעי, דו ווייסט וואס דו האסט יא? כ'האב די סיין. דו האסט די קאנקלוזשען עטליסט אז דו דארפסט עס האבן, דאס איז א זאך וואס דו האסט.
איך הער, איך הער. איך וועל דיר זאגן, די אלע עפיזאדס וואס איך האב שוין געמאכט ביז יעצט. איז האב איך געפילט נאך די עפיסאד האב איך געפילט ווי אה וואס איז נישט דא גארנישט אבער די געסט וואס כ'האב געהאט איז געווען העכסט צופרידן און ס'אמער סחורה ס'אמער א גוטע עפיסאד און איך טראכט ביי מיר איך האב געוואלדיג געשריגן וואס גיי איך דא ארויסשטעלן סאו איך בין צוגעוואוינט אז די געסט זאלן זאגן אה כ'האב דיר צוגעשטעלט אן אינטערעסאנטן עפיסאד איך ביי מיר טראכט כ'האף אז מענטשן וועלן טראכטן אז ס'איז נארמאל כ'האף ס'זאל מאכן סענס.
כ'קען דיך פרעגן א שאלה? דו ביסט א מענטש און מאוסט אף פיפל זענען אזוי באט ווען דו גייסט צו די מירער יא אדער דו זעהסט א קליפ אויף דיר אדער א פיקטשער אויף דיר ניינטי פראצענט זענען אזוי באט איך מיין אז דו אויכעט דו זעהסט די גוטע זאכן אדער דו זעהסט די שלעכטע זאכן וואס דו האסט אין זיך.
סאו

זעה איך עס, איך ענדזשוי עס, כ'גיי עס נישט וואטשן צוואנציג טויזנט מאל ווייל איך וואלט נישט געוואטשט עני אנדערע זאך צוואנציג טויזנט מאל. באט דו ביסט נישט אלעמאל נערוועס ווען דו קומסט אריין און דו זעהסט מער די נעגעטיוו סטאף, יעדע זאך וואס דו באקומסט יעדע מאל אדער דו קוקסט זיך אויף זעהסטו גלייך די נעגעטיוו סטאף? יא, קוק מען, טאקע נאך א קאנצערט, יעדער ביזי מיט ווידיאוס, איך קען נישט קוקן אויף קיין ווידיאוס ווייל איך וויל איך, וויל עס נישט זעהן.
ווייל דו זעהסט גלייך וועסטו זוכן דיינע נעגעטיוו פוינטס,

יעדע זאך ס'איז א גוטע זאך צו עס האבן, אבער פאר דעם דארף מען האבן אויכעט באלאנס. א מענטש דארף וויסן אז די קאפּ איז האלב ליידיג, באט זעהן אויכעט די האלב וואס איז פיל. און אסאך מענטשן זעהן א גאנצע צייט וואס איז ליידיג. סאו און דאס איז א היומען נעיטשער ביי די וועי.

קען איך, דארף איך אבאכט געבן דארף איך לייגן עקסטערע דגוש אויף די ביעט? די תלמידים די חסידים שטייען אלע ארום ביים טיש, דעמדעמדעמדעמדעם, אזא הייליגע פרט, ס'קומט אריין אזוי, ס'נישט גרינג, און אויב טראכט איך נישט דערפון פארט עס געשמירט, אויב הייב איך אן טראכטן. ווערט א דיזעסטער, און מען האט געזינגען דעם ניגון ביי די קאנצערט, און איך געדענק אז עט סאם פוינט בין איך אריין געקומען צו פרי, און ס'איז מיר שווארץ געווארן, און באט איך בין ווייטער געגאנגען, איך זעה גלילי האט שוין גענומען די מענטשן, אקעי מען גייט דא, און מען האט עס, ס'איז געקומען צו א געוויסע הפרשת דרכים, און מען האט עס געגעבן א סטרעיטן אויס. די שאו מאסט גא אן, ווי מען זאגט. וואס? די שאו מאסט גא אן, ס'איז געגאנגען ווייטער. יא, די שאו מאסט גא אן, באט ס'איז אנגעקומען צו א פוינט ווי ס'האט זיך אויסגעגליכן, און איך האב נאר דאס געדענקט און און איך האב נישט געוואלט זעהן קיין ווידיאו קליפס פון די ניגון, למעשה איך מיין ווער איז געווען דיין דרייווער? ער האט עס מיר געשיקט און איך זאג אים ישר כח וואטעווער, ער זאגט מיר ניין ניין וואטש עס, איך זאג אים טענק יו ווערי מאטש, און ער זאגט מיר איך האב מורא'דיג הנאה געהאט, און איך טראכט וועל, לאמיך אים פרעגן, און איך פרעג אים, איך זאג אים. ס'האט געסאונד גוט צו דיך? זאגט ער, משוגע, עפן די קליפ, קוק, און איך ווייס דאך יא ביי מיר, און נאך טראכט איך זיך, מסתם הערט ער, אדער איז ער טויב אדער איז ער שטום, ער איז פלעין א דרייווער. און איך האב דעסיידעד, יו נאו וואט, איך גיי עפענען די קליפ, לאמיך זען וויאזוי ס'איז, כ'האב עס געעפנט, און כ'האב עס געקוקט, און כ'האב געזען די טעות,

מצליח זיין, און ווען דו מאכסט א מיסטעיק באדערט דיך עס, סאו ביסטו אין א גוט... איך פיל ווי איי לעט איי לעט דעם דאון, זיי האבן עקספעקטעד עפעס און כ'האב זיי נישט דעליווערט. יו לעט יור סעלף דאון.
איי לעט מיי סעלף דאון.
עקזעקטלי, דו האסט געוואלט זיין פערפעקט און דו ביסט נישט געווען דארטן פערפעקט און דו פילסט לייק wow זיי האבן עס מסתמא געפילט, סאו קודם כל. איך פיל אז ווען איך בין געווען א סיריעס זינגער וואלט איך נישט געמאכט די טעות. סאו דאס איז דאס איז די ריזען פארוואס דו ביסט אזוי סוקסעספול. ווייל יעדע מענטש מאכט טעותים, יעדע יומען בינג מאכט טעותים, יעדע סינגער. איך האב געארבעט מיט אסאך סינגערס אין די פופצן יאר, יעדער איינער מאכט טעותים. עקזעקטלי, סאו וואס איך זאג יעצט אז דאס איז די ריזען פארוואס ביסט סוקסעספול, באט מצד שני דארף מען אינדזשויען, מען דארף געדענקען יא איך וויל זיין קאמפעטעטיוו, איך וויל זיין די מאוסט פראפעשענעל איי קען בי, איי וואנט טו מעיק מיי טאלענט, און כל זמן ביי די וועי דו מאכסט דיין ארבעט פאר דעם, האסט געמאכט דיין השתדלות, האסט זיך געלערנט די ניגון, און זאכן געשעהן אויף סטעידזש, דאן סאו דאנט דזשאדזש יורסעלף, האסט געמאכט דיין בעסט, אזוי איז דאס געשעהן, אזוי איז דאס געשעהן, ס'געשעהט זאכן אן סטעידזש וואס ד'האסט נישט עקספעקטעד און ס'איז זאכן געשעהן און אמאל איז דאס פון סאונד אמאל איז דאס פון עקסייטמענט אמאל איז דאס פון פרעשור וואטעווער דאס איז א נעטשרעל זאך די זאך איז צו וויסן צו אז די אז די קומסט ווי א הוילעך און די ארבעט זיך נישט אויס דען דען דען קומסטו נישט אן צו ווערן שמילי אונגאר אויכעט נישט איך ווייס דאך יא וויפיל די מענטשן כאפן נישט וויפיל ארבעט די לייגסט אריין פארדעם איך זעה דאך יא

ער האט זיך זיין טאלענט, ער האט זיך זיין וועג, איך האב אויך אנגעהויבן מיין לעבן ווי א דרייווער, איך בין נישט געווארן שלום וואגשאל, איך ביי נײַנצן יאר האב איך געדרייווט פאר פאר איך האב געארבעט פאר איינעם עז א דרייווער, איך זאג עס אלעמאל פאר מיינע דרייווערס, יא איך בין אויך געווען א דרייווער, איך קען וויסן וואס דו פילסט, סאו יעדע איינער האט אנגעהויבן, דו האסט אויך אנגעהויבן דיין וועג

לאווט יור קערעקטער. איך געדענק ביי די ערשטע קאנצערט האב איך געזיצן אויף דעם סקריפט אויף שמילי טו אה דו ביסט נישט געווען מיט אונז כ'בין געווען אין מיין דירה איך בין איבערגעגאנגען משה רוט האט ארויסגעשריבן פאר יעדע ניגון וואס איך זאל רעדן איך האב עס איבערגעגאנגען און איך האב מיך מיט דעם געמוטשעט ווייל דעמאלס האט מען געטראכט אז מ'דארף רעדן אזוי קהל נכבד אני רוצה להזמין אל הבמה איך ווייס די פאר ווערטער ס'ליגט מיר נאך אלץ אין מיין קאפ

אז דו ביסט נעטשורעל, דיין נאטירליכקייט, דיין נאטירליכקייט, דיין וואס דו ביסט, מענטשן האבן דאס ליב היינט, מענטשן האבן ליב צו זען מענטשן ווי זיי זעען אויס, און זיי זענען אפן, און און און נישט יעדער איינער איז דאס גוט, אמאל א מענטש וואס ער עפנט זיך אויף און זיין נאטור איז איז איז מער דארק, אדער און מער און מער דעפרעסט, נעמט עס עס אראפ, באט אז דו האסט א. א פרייליכע נאטירליך אין די אין דיין קערעקטער איז מענטשן האבן ליב דיין קערעקטער סאו שאו יור קערעקטער און איך זעה אז אז אז אין ביזנעס איז עס נישט שאדט עס נישט און אפשר אז ס'שאדט נישט איז דאס גוט אויכעט פאר די ביזנעס. אבער דו זאגסט ווייל א מענטש איז א הוילעך אז אז ס'ברענגט אים נישט אראפ ברענגט דיך עס ארויף? יא. יא? דאס איז אויך א כלל אין לעבן מיינסטו?
אוואדע יעדע זאך וואס דו האסט א טאלענט און דו ברענגסט עס ארויס ריכטיג אזוי ווי יעדע טאלענט קען עס ארויפברענגען, און יעדע טאלענט קענסטו נעמען פון די גוטע זייט צו די בעד זייט צו די שלעכטע זייט, מיוזיק האט א מורא'דיגע כח, באט די סעים כח וואס מיוזיק האט צו ארויפברענגען א מענטש, קען עס דאך פארדארבן א מענטש, ברענגסט ברענגסט שלעכטע מיוזיק, שלעכטע ווערטער, שלעכטע זאכן, קענסטו דאך אראפברענגען מענטשן, קענסט ארויסנעמען פון זיי די די בעד די בעד נאטירליכקייטן וואס מענטשן האבן, סאו מיוזיק איז א מורא'דיגע שטארקע כח, און אז דו ברענגסט ארויף גוטע ניגונים, גוטע מעסעדזשעס, און דו זינגסט גוטע זאכן האט עס א מורא'דיגע כח, מענטשן קענען זינגען לעולם יהא אדם ירא שמים, מענטשן קענען זינגען קייל מסתתר וויט אימאושן.
וויפיל יאר גיי איך נאך זינגען ירא שמים? גייט מען עס פארלאנגען אויף קאנצערטס אין ארץ ישראל? די נעקסטע צוואנציג יאר גיי איך זינגען ירא שמים? כל זמן מענטשן ווילן דאס הערן האט עס א מעסעדזש. פון ווי האבן מיר וויסן אז מענטשן ווילן דאס נאך הערן?
דו ווייסט, דו פרעגסט מיר א שאלה איך וועל דיך ענטפערן מיט א צווייטע תשובה.

זאגט מרדכי סאו די די ביסט דאן מיט דיין מישן אויף די וועלט האסטו געזאגט הא? די ביסט דאן? כ'האב געזאגט וואס הייסט די ביסט דאן? די רבונו של עולם האט דיך געגעבן א טאלענט ער האט דיך געגעבן א כח הנגינה און און און די לעבסט די ביסט געזונט די ביסט שטארק. נישט נאר דאס מענטשן קומען צו דיר א גאנצן טאג אז די די די די געסט זיי כח די געסט זיי כח צו לערנען צו דאווענען די מאכסט זיי עקסייטעד אנצוגיין. זיי טאנצן מיט דיר ביי חתונות זיי וויינען מיט דיר ביי ביי ביי ביי שווערע מינוטן

וואס מיינט עס נעמט עס צו? מענטשן קאלן דיך שוין נישט, מענטשן ווילן דיך שוין נישט צאלן, מענטשן הערן דיך שוין נישט אויס, ער האט דיך צוגענומען די וואויס, וואטעווער, דו קענסט שוין נישט זינגען, אמאל קומט אזא זאך, א זינגער קען שוין נישט זינגען, ער עפנט די וואויס און ס'גייט נישט ארויס, און דעמאלטס איז יא? א סימן יו דאן, די רבונו של עולם האט דיך געענדיגט. באט מענטשן קאלן, מענטשן ווילן דיך, מענטשן ווערן עקסייטעד, מענטשן קומען אריבער צו דיר, גייסטו זאגן איים דאן?
זאגסט אז יו מייט בי דאן וויט די פיפל, באט די פיפל אר נאט דאן וויט יו. עקזעקטלי, און דיין מישן האט זיך נאכנישט געענדיגט, מענטשן ווילן דיך, און דאס איז די סיין. איך זאג, די רבונו של עולם פירט די וועלט,

לאמיך זאגן פאר פרנסה, זאגט ער מיר אלעמאל איך עס פון איין טעלער, איך שלאף אין איין בעט, ער האט ער האט אוואו צו שלאפן, ער האט אוואו צו עסן, סאו געלט איז נישט די אישו וואס מאטיוועיט אים, און מרדכי איז קיינמאל נישט געווען האנגרי פאר געלט, מרדכי איז א מורא'דיגע בעל חסד און בעל צדקה, מענטשן ווייסן נישט וואס איז מרדכי בן דוד, און ער האט קיינמאל נישט געהאט די די די די דרייוו צו האבן אן אן אפארטמענט און האבן

לאוו און וואס איז כח פון פון פארוואס האסטו ליב דיין קינד יא דו ווייסט דו פארשטייסט דאס האסט ליב דיין קינד קענסט זעהן א קינד יא וואס איז נישט דיין קינד קענסט זיין נייס צו אים קענסט אים אויכעט אינדזשויען צו אים זעהן אבער דיין קינד גייסטו ליב האבן אזוי ווי אזוי ווי דו ווייסט נישט וואס וואס איז די כח?
נו וואס ווייל דו געסט אים, פון די רגע וואס ער איז געבוירן געווארן געסטו אין אים, דו געסט גיבט דיך עס לאוו צו אים, לאמיר נעמען דיין קינד, דו ווייסט שוין אז ער איז דיין קינד, און נאך אכצן יאר איינער וועט דיר דער ציילן, געדענקסט האסט געהאט א קינד האסט אים אוועק געגעבן וואטעווער עס איז געווען א ריזן דעיס איז דיין קינד, גייסט אים נישט ליב האבן די סעים לייק יו לאוו די טשיילד דעט יו רעיזד.
יו רעיזד. פארוואס? ווייל די אלע יארן וואס דו האסט גערעיזד האסטו אים געגעבן. ווען דו געסט פאר אים געסטו זיך פאר זיך. א מענטש האט ליב זאכן וואס ער אינוועסט אין דעם. אין יעדע זאך ביי די וועי קענסטו עס זעהן.

ווייל דיינע עמאושענס ליגן אין אין די אינוועסטמענט, יא? סאו יעדע אפילו א קאר וואס דו ביסט ווערסט יוזד טו איט און דו האסט אינוועסטעד אין דעם, ביסט אריינגעגאנגען אין די קאר, האסט געלייגט געלט, האסט האסט קער גענומען פון די קאר, אויב דו האסט קער גענומען פון די קאר, גייט דיך זיין שווער צו זיך אפשיידן פון דעם. און יעדע מאל וואס דו גייסט זען די קאר א יאר שפעטער ווען א נעיבער האט עס געקויפט, וועט זיך ערוועקן.
וועט זיך עפעס דערוועקן, אה, דא איז מיין קאר. ווייל אזוי איז דאס, א מענטש ווען ער געט אין עפעס, געט עס צו אים. סאו אז א מענטש זינגט נישט און א מענטש ברענגט נישט ארויס וואס ער קען ארויסברענגען. ס'איז א פעין, ס'איז א ס'איז יסורים.
ס'איז יסורים פאר דעם מענטש אויכעט, ס'איז ס'איז מאכט אים נישט אין א גוטע פלאץ.
נעם דא אסאך בעלי דרשנים קומען דרש'ענען זיי מוזן עס ארויסגעבן. מ'זאגט דאך אז אז א מענטש נאך ווען ער גייט צו די ברעטל א חזן זאגט ער ער איז שוין זאט ער דארף שוין נישט עסן וואס ער האט נאר געגעבן פאר די עולם פארוואס ער האט זיך זיך געגעבן ער איז געווארן זאט סאו דעיס איז עס. סאו פארדעם. מורא'דיג וואס דו זאגסט, יא, איך קען אסאך, איך קען פילן נאך א חתונה, פון איין זייט האב איך נישט קיין ענערדזשי ווען א בחור קומט צו מיר צו, יו גאוינג טו מאנסי? קען יו טעיק מי האום?
דו דארפסט דיין ספעיס. פון איין זייט דארף איך מיין ספעיס, אמאל פלעג איך פלעג איך זאגן איך גיי קיין וויליאמסבורג, איך גיי קיין בח מחול, היינט זאג איך זאג איך זייער סימפל ניין, מען דארף מען דארף קענען זאגן ניין, איך זאג נאו איי ניד איי ניד מיי ספעיס. מ'אפשר דאך פליז טריי טו פיינד א דיפרענט רייד איך סאו פון איין זייט פיל איך ווי איך האב געגעבן מיין גאנצע ענערדזשי פון די אנדערע זייט טאקע פיל איך ווי איך האב מיך געגעבן איך פיל אוואדע סאו ס'איז ביידע אוואדע אוואדע עקזעקטלי סאו איך זאג סתם איך אפילו איך איז א מענעדזשער אסאך מאל נאך נאכן זינגען אסאך מאל.

ס'איז א פארט אוו די ביזנעס. פארשטיין א ארטיסט. יא, פארשטיין א ארטיסט, און בכלל אזוי איז דאס, ווייל א מענטש וואס ער האט ער ארויסגענומען זיין ענערדזשי אן סטעידזש, דארף ער נאכדעם זיין קווייעטנעס, און איך האב עס אויכעט ווען איך פראדוס א קאנצערט, און איך ארבעט זייער שווער, איך פיל אויסגעליידיגט נאך די קאנצערט, איך פיל לייק אקעי, מיין מישען איז דאן, איך בין געווען דעדיקעיטעד צו די מישען, איך בין געווען זייער פאוקעסט אויף דעם, איך האב געענדיגט יעצט, יעצט דארף איך מיין טאג צוויי, איך דארף אפילו אמאל ארויספליען ערגעץ, נעמען א ברעיק, דזשאסט נעמען א ברעיק און.
ריגרופ, ריפרעש.
יא, ריפרעש. דאס איז יעדע מענטש איז אזוי, נאך ווען ער ענדיגט א פראדזשעקט ער דארף זיך ריפרעשן, מאוסט אף פיפל דעט לייק דיס. סאו דו האסט געמאכט די קום זינג מיט די קום טאנץ, האסט געעפנט אסאך נייע וועגן און דו האלטסט נאך אין איין עפענען, ווי זעהסטו חסידישע מוזיק אין די נעקסטע דריי צו פינף יאר? דו זעהסט עס עקספענדן מער? ווי נאך קען עס גיין? יונגע טעלענט קומט כסדר אונטער, ס'איז דא נייע פרישע קאמפאוזערס, פרישע זינגערס.
סאו קודם כל. יעצט גייט זיך מסתמא עפענען נאך פאדקעסט צו זעהן. יא.
עס גייט זיין א פאר. ער איז א זינגער? ווען קומט די פאדקעסט?
יא.
פארשטייסט? סאו איך וועל דיך זאגן. קודם כל מען דארף פארשטיין אז די קאמיוניטי ענד די דזשואיש חרדי קאמיוניטי.

אפערטוניטיס פאר וואט? פאר קאסטומערס צו בוקן זינגערס?
צו בוקן זינגערס, צו הערן מיוזיק, צו מאכן מער געלט פון די מיוזיק, ס'איז דא מער ריטש פיפל אין יעדע קאמיוניטי, וואס מער דו רעדסט צו א גרעסערע און גרעסערע קראוד, האסטו מער אפערטוניטיס, אזוי ווי ביזנעס, באט אין די סעים טיים, אזוי ווי ביזנעס אין ניו יארק, עס באקומט מער טעלענט אויכעט.
יא, ריכטיג, באט אזוי ווי ביזנעס אין ניו יארק, יא, איז מאכסטו ביזנעס פאר צוויי הונדערט מיליאן מענטשן, קענסטו, האסטו מער אפשענס צו מאכן גרעסער די ביזנעס פון צו מאכן פאר צען מיליאן מענטשן אין ארץ ישראל, ס'איז א גרעסערע מארקעט, סאו אין יעדע זאך וואס איז די מארקעט ווערט גרעסער, סאו וואס די מארקעט ווערט גרעסער ווערט דא מער אפערטוניטיס, און מער די טאלענט האט ער מער א פלאץ צו עקספלאודן, ס'איז דא מער פאלאוערס, ס'איז דא מער מענטשן וואס זיי קענען אינדזשויען דעם טאלענט, ממילא קענען די פרייזן ארויפגיין אויך. אויב דו קוקסט למשל פאר אכט יאר צוריק צו ניין יאר צוריק, ס'איז געווארן א פראסעס אויכעט מאני ווייז אין די דזשואיש מוזיק ביזנעס, מענטשן האבן געפלעגט צאלן דעמאלטס פאר א זינגער אנדערהאלבן טויזנט דאלער, צוויי טויזנט דאלער, וואס דעמאלטס איז, די גאנצע חתונה זאל האט געהאט איין קליינע ספיקער, ס'איז נישט געווען קיין בענד סטענדס אפילו. סאו די גאנצע מיוזיק איז ארויף געגאנגען, די גאנצע ביזנעס איז ארויף, און ס'איז געווארן אסאך א גרעסערע מארקעט, ס'איז דא אסאך מער געלט. היינט א חתונה וואס איך גיי, ס'איז א מיני קאנצערט, בענד סטענדס, סמאוק מאשינס, לייטינג, טאלק בעקס, אייפעדס, ס'איז א מיני קאנצערט. ס'איז נאר אין א חתונה זאל און דער עולם עסט. יא, סאו דאס איז געווארן מיט די צייט, און ס'ווערט, ווייל ס'איז דא טרענדיש, ס'ווערט טרענדיש, סאו יעדע זאך וואס מענטשן ווערן איינגעוואוינט, און דאס איז ווייל מיר זענען סאושעל פיפל און מ'האט ליב צו מאכן וואס די צווייטער מאכט, און ברגע וואס ס'ווערט א סיטועישן וואס ס'איז געווארן קווייערס, מענטשן זענען אריינגעגאנגען אנגעהויבן נעמען קווייערס, סאו ס'איז געווארן אזא סטענדערד, אז דו מאכסט א חתונה און דו האסט אביסל געלט, ווילסט מאכן א פענסי דזשאב, דארפסטו האבן דארפסטו האבן א קווייער, שפעטער איז געווארן מער פענסי אז דו דארפסט האבן א שיינע סטעידזש, סאו מענטשן האבן אנגעהויבן אינוועסטן אין סטעידזשינג, שפעטער מענטשן ווילן לייטינג, שפעטער איז געווארן א סיטועישן וואס, צוויי זינגערס. עקזעקטלי, פארוואס נאר איין זינגער, סאו. ס'ווערט מער און מער סאו מענטשן וואס זיי האבן מער געלט לאזן זיך עפארדן מער אפשענס מער אפערטוניטיס און במילא די פרייזן גייען ארויף ס'איז דא מער מער מער אפשענס צו מאכן ביזנעס פאר דעם אמאל א זינגער פארוואס גייען די פרייזן ארויף? פארוואס וועלן די פרייזן ארויף גיין? ווייל ברגע וואס ס'איז דא מער מענטשן. וואס זיי האבן מער געלט, און ברגע וואס ס'איז געווארן א סטאנדערט אז א מענטש מאכט א שיינע חתונה און ער רופט אן אפאר זינגערס. סאו די פיער פרעשור ווערט גרעסער, יעדער מוז דיך נאכמאכן.
עקזעקטלי, סאו וואס ווערט? ס'ווערט א טרענדיש, סאו אזוי ווי ווען איך האב אנגעהויבן מאכן קאנצערטס, סאו ס'האט זיך אנגעהויבן סלאולי סלאולי ביז ס'האט געעפנט א מארקעט, און היינט אלע מאכן שוין קאנצערטס. זאגסט עס איז נישט געווען קיין מארקעט פאר קאנצערטס מ'האט קיינמאל נישט געוואלט גיין?
פאר קומזינגס מיט מענטשן וואס זיי זינגען וואס מ'זינגט וואס די עולם זינגט פאר ישיבה בחורים ס'איז נישט געווען אזא מארקעט ביז פאר צען יאר צוריק טראכט אביסל אויף דעם. איך בין נישט געבוירן געווארן צו סך צען יאר צוריק בין איך געווען צוואנציג יאר.
יא באט פאר צען יאר צוריק איז נאך נישט געווען קיין קאנצערט דזשאסט פאר מען, ס'איז נאך נישט געווען אפילו אזא דורשט פאר דעם, ווייל מענטשן זענען נישט געווארן איינגעוואוינט.
ס'איז נישט געווען דער קאנצעפט פון מיטזינגען אברהם פריד לייוו, איך האב אויסגעהערט ווען איך בין אויפגעוואקסן אברהם פריד לייוו אין קאנצערט. לאמיך דיר פרעגן, פאר צען יאר, פאר פופצן יאר צוריק, וואס איז געווען קאנצערטס א יאר? וויפיל קאנצערטס איז געווען? דו ווייסט איך האב נישט געציילט, באט ס'איז געווען אברהם פריד, יעקב שוועקי, מרדכי בן דוד. ניין ניין ניין, ס'איז געווען האסק, און אוהעל. דאס וואס איז געווען די גאנצע ביזנעס פון קאנצערטס אין אמעריקע. און וואס איז מיאמי וואס מיאמי טווענטי פייוו וואס מיינט מיאמי טווענטי פייוו? יא סאיז געווען אפשר מיאמי האט געמאכט דא דארט נעם קאנצערטס א יאר. יעדע חול המועד איז געווען קאנצערטס, ניין? וויפיל קאנצערטס איז געווען אמאל? ווי איז געווען אברהם פריד לייוו? ווי וואס איז יענץ געווען? סא די געדענקסט דאס? אברהם פריד לייוו, און סאיז געווען א העסק, און סאיז געווען אוהעל, די געדענקסט וואס סאיז געווען? דו ווייסט ווען סאיז ווען געווען אסאך קאנצערטס וואלט איך נישט געדענקט אפילו אברהם פריד לייוו. איך קען דיך צוזאגן אז די געדענקסט נישט אפילו דיינע קאנצערטס וואס האסט געמאכט די לעצטע צוויי יאר, עסט אנהייבן צו טראכטן וויפיל קאנצערטס האבן דיינע קאלעגס געמאכט, עסטו זעהן אז ס'איז געווארן משוגע, ס'איז געווארן, ס'האט זיך געעפנט א מארקעט, ס'איז נישט געווען א מארקעט, ס'איז געווען אפאר קאנצערטס א יאר, ס'איז געווען אביסל א מארקעט פאר חתונות און דאס, קאנצערטס וואס ס'פילט זיך אן זאלן און זאלן, יעדע חודש איז דא קאנצערטס, ישי ריבו קומט קיין אמעריקע, ס'איז עס איז דא קאנצערטס, מענטשן מאכן קאנצערטס אלל אווער, דאס איז געווען, ס'איז געווען בעיקר מיקס קאנצערטס, איך רעד וועגן יעצט סעפערעט סיטינג קאנצערטס אדער אנלי מען קאנצערטס,

סאך פלאץ צו וואקסן דא. יא, סא דו האסט אנגעהויבן די שאלה ווי זעה איך די מיוזיק ביזנעס, איך זעה עס בומינג, איך זעה אז ס'גייט קומען נאך צען משוגענע גוטע יאר, ווייל ס'בומט דאך די לעצטע פינף זעקס יאר ווי משוגע, און ס'ווערט נאר גרעסער און גרעסער, און די נומבערס גייען ארויף אויכעט וואס דו ווערסט באצאלט, וואס די אנדערע זינגערס ווערן באצאלט, די גאנ. ס'געווארן אמאל א זינגער האט געהאט א קאריערע פון.

אינדזשויען פון דעם פאר צו האבן פאר פאר די פענסיע יא איך ווייס נישט ווי מ'זאגט עס יא יא סאו ס'איז געווען א דזשאב ס'איז נישט געווען קיין קעריער דאס וואס דו זאגסט? ס'איז נישט געווען אויכעט א ס'איז נישט געווען א וועג וואס דו קענסט יעצט טראכטן יא אז אם ירצה השם כ'וועל האבן א גוטע גוטע דרייסיג פערציג יאר פון זינגען יא וועל איך קענען לעבן פון דעם אויכעט ווען איך וועל זיין אלט און רעטייערן און איך האב מיר אין זייט געלט צו לעבן ס'איז דא אסאך זינגערס וואס זיי האבן גערעטייערט האבן זיי גארנישט אין זייט, זיי האבן געהאט צוואנציג דרייסיג יאר פופצן יאר וואס מ'האט זיי גענומען, זיי האבן געלעבט פון די געלט, ס'איז געווען ממש א דזשאב, ס'איז געווען אזוי ווי א עמפלויער גייט גייט צו ארבעטן און ער דארף זיין סעלערי פאר די מאנט. היינט א זינגער וואס ער אינוועסט זיין נשמה אין מיוזיק ווערט קען ווערן א עושר, און דאס איז דא ביי די גוישע וועלט און דאס איז דא, יעדע גרויסע אייקאן יעדע גרויסע סעלעבריטי וואס ער מאכט ניגונים קען ווערן א ביליאנער, קען ווערן א מיליאנער, קען קען מאכן געלט, קען ווערן א ביזנעסמען, ער קען מאכן אדווערטייזמענטס, ער קען מאכן, דאס איז ווען די מיוזיק ביזנעס ווערט גרעסער און גרעסער, און די קראוד ווערט גרעסער און גרעסער, די אפערטוניטיס גייען ארויף, סאו ס'ווערט א ביזנעס, ס'ווערט א אמת'ע ביזנעס, און נישט נאר אקעי איך קום איך מאך אביסל געלט און איך. איך מאך סעלערי, איך קען מאכן פון דעם א שיינע ביזנעס. סאו צו פראדוסן א קאנצערט דא אין די יו עס האלטסטו קען מען ארויס מען קען מאכן פון דעם געלט דו קענסט נעמען דו קענסט מאכן געלט פון דעם דא ווייל ס'קאסט דיך לייטינג און ס'קאסט די זאל און ס'קאסט די מיוזיק און ס'קאסט א סטעידזש צו בויען. מיט די צייט ווערט עס מער און מער פראפיטעבל באט מ'מאכט עס נישט נאר פאר די געלט. מען מאכט עס אויכעט ווייל ס'איז פרעסטידזשעס און ס'ברענגט שפעטער נאך דזשאבס און ס'ברענגט נאך פאלאוערס און נאך אזאנס. סאו דו בויסט דיין נאמען, דו בויסט די שלום וואגשאהל פראדאקשען, דו מאכסט שטעלסט ארויס א קאנצערט, ווערסט נישט באצאלט אפשר אין געלט קארענסי באט דו ווערסט באצאלט אז. כ'מאך היינט אויכעט געלט. אז מ'זאגט אה דו האסט פראדוסט יענע און יענע שאו סאו ס'הייבט אויף דיין סטעטוס. ס'איז נישט נאר דאס, אויך די זינגערס בויעט עס אויף סא ס'איז דא אסאך קאנצערטס וואס מ'מאכט פאר דינערס פאר איווענטס פאר ארגעניזעישאנס זיי נעמען דיך ווייל דו מאכסט אויך דיינע קאנצערטס און דו האסט פאלאוערס און דו האסט מענטשן וואס זיי אינדזשויען דיינע מיוזיק סא נעמען זיי דיך שפעטער און זיי צאלן דיך פאר די קאנצערטס ווייל דו ביסט דארטן אוט דער ווען זיי זעען דיך נישט אין די גרויסע קאנצערטס גייען זיי דיך נישט נעמען פאר זייערע איווענטס אויכעט נישט סא סאו דאס איז א פארט פון די וועג ווי צו בילדן דיין ברענד אדער אז מענטשן זאלן דיך וועלן הייערן. איך הער, איך הער. וויפיל מיינסטו קען מען היינט בעטן פאר א טיקעט פאר א קאנצערט דא אין די יו עס? ס'גייט א גאנצע צייט ארויף. ארויף פון אכצן צו טווענטי פייוו און טווענטי פייוו צו טערטי פייוו. ס'ווענדט זיך אויכעט וויפיל מענטשן. וויפיל זיצן ס'איז דא. זיצן איז דא, אוודאי. ווען די האסט, ס'איז א גאנצע ביי די וועי א גאנצע סייקאלאדזשיקלי סטארי ווי אזוי איך ברוך השם ברוך השם כ'האב סייעתא דשמיא ניינטי פייוו פראצענט אוו מיינע קאנצערטס מאך איך סאלד אוט. עס איז אויכעט א גאנצע וועג ווי אזוי צו אנקומען צו א פלאץ וואס מענטשן טשעיסן פאר דיינע קאנצערטס און ס'איז א סייעתא דשמיא צו דאס האבן, אבער קודם כל דארפסטו ברענגען, דעליווערן, גוטע שאוס, דארפסט ארבעטן פאר דעם, דארפסט אינוועסטן אז אז מענטשן זאלן ארויסגיין פון די שאו און זאגן נעקסט טיים וואגשאל מאכט א קאנצערט וויל איך קומען, און דאס דארפסטו ארבעטן שווער ס'זאל זיין א גוטע קאנצערט, צווייטנס ס'איז אסאך סייקאלאדזשיקלי אינוואלווד, די דארפסט אלעמאל מאכן שור אז מענטשן, עס איז סיקרעט סאו כ'געב עס ארויס, באט מענטשן זאלן נישט פילן קאמפארטעבל אז ס'גייט זיין טיקעטס ביז די לעצטע רגע, סאו די עפנסט נישט אויף די גאנצע זאל צו באווייזן אז די גאנצע זאל איז אפן פאר טיקעטס, און אויכעט איך האב נאך א וועג וואס איך טוה אז אויב ס'איז אזוי ווי פלייט טיקעטס.

די אפעסיט אויב די פלייט איז עמפטי ליידיג קען אמאל ארויפגיין די פרייז באט די איידיע איז אז די מאכסט אז די האסט א גוטע סטרעטעדזשי סטרעטעדזשי און האסט א גוטע קאנצערט און די מאכסט גוטע זאכן מענטשן ווילן קומען און אלעמאל סאו דא ווערט עס טריקי ווייל אז די ווילסט מאכן א גוטע קאנצערט גייט דיר עס קאסטן געלט יו קענט געט עוועי וויט דזשאסט טשיפ סטאף. עקזעקטלי ס'איז זייער א גוטע פוינט נעמסטו ארויף ס'איז זייער טריקי און ס'איז זייער, און פאר דעם דארף מען ארבעטן פאר ספאנסערס, און פאר דעם דארף מען האבן סייעתא דשמיא, און פאר דעם, ס'איז א ריסקי ביזנעס, באט אז דו מאכסט גענוג געלד אויכעט פון אנדערע זאכן, איז גוט צו נעמען די ריסקס. דו ביסט פעשענעט עס צו מאכן, דזשאסט צו זיין אינוואלווד און זיך אליינס צו טשעלענדזשן צו באווייזן, נאך א מיילסטאון גערוקט, נאך א מיילסטאון, ס'איז נישט אלעס געלט געלט געלט. ריכטיג, איך האב, איך האב, דאס איז, דאס איז וואס דער רבונו של עולם האט מיך געגעבן, דאס איז מיין מיין טאלענט וואס דער רבונו של עולם האט מיך געגעבן אז איך זאל האבן טשאלענדזש צו צו פראבירן ברעיקן אן נאך נאך נאך עריעס נאך פלעיסעס און און אלעמאל זעהן אז ווי קען מען גיין ווייטער אז ווי קען מען איינעמען ווייטער און דאס געבט מיך עקסייטמענט צו ממשיך זיין צו טוהן זאכן ווייל איך איך האב שוין פון מיין זייט קען איך קוקן, איך האב שוין אלעס געטון, איך האב שוין אלעס דורך, כ'בין שוין געגאנגען ריזיגע קאנצערט, איך האב שוין געהאט קאנצערט, בין דער דאן דעט. איי דאן דעט, באט אוודאי יעדע מאל טראכט איך וואס קען איך זיין מחדש זיין, וואס קען איך מאכן דיפרענט, וואס קען איך נאכאמאל, און ס'איז אויכעט א טשאלענדזש פאר מיר, ווייל איך דארף אויכעט האבן עקסייטמענט פון פרישקייט יעדע מאל. סאו איך זוך סאו איך זוך יעדע מאל נייע עריעס, נייע זאכן, למשל איך זאג דיר יעצט מיין מישן איז אמעריקע, יא איך וויל קומען קיין אמעריקע, איך קום דא, די לעצטע צוויי יאר, כ'האב געעפנט דא א ביזנעס, איך רעפרעזענט דיך, איך רעפרעזענט דא קעמפע, איך ארבעט אביסל פאר מרדכי אויכעט אין אמעריקע, איך טו זאכן אין אמעריקע וואס כ'האב נישט געטון אזויפיל די לעצטע, דאס האט די קאראנא געעפנט עקשעלי, איך האב געהאט אביסל צייט, כ'בין אריינגעקומען, און און ביי די וועי איך אויכעט געב דיך קרעדיט פאר דעם וואס דו האסט מיך, אפילו איך בין א איזרעילי, מ'האט דאך שוין גערעדט פון דעם, און אלע אמעריקען חברה וועלן דיך זאגן לאז אפ די איזרעילי, ער פארשטייט נישט די אמעריקען מארקעט, און וואס ער קומט אריין און רעדט, ער האט דאך נישט קיין קארעקט ענגליש אויכעט און זיין אידיש איז אויכעט נישט די פערפעקט. אלע האבן מיר דאס מסביר געווען. יא אוודאי, און און דאס וואס דו האסט געגאנגען מיט דיין פילינג און מיט דיין גאטס מיט דיין אינסטינקט און געזאגט ניין איך קען שלום אפילו איך קען אים נישט אזוי גוט איך האב געארבעט זיבן יאר אין ארץ ישראל באט איך וויל איך וויל אים געבן די טשענס. דאס איז דאס איז אויך א סייעתא דשמיא וואס דער רבונו של עולם האט דיך געגעבן א פילינג און דאס זאג איך דיירעקשאן וואס דער רבונו של עולם פירט זאכן דו האסט מיר געגעבן די אפערטוניטי און ברוך השם מיר ארבעטן שוין איבער צוויי יאר צוזאמען און ביזנעס איז בומינג אלע ווייסן דאס און אפילו די חברה אין אמעריקא וואס האבן געזאגט איזרעילי יא איזרעילי נישט איזרעילי זיי וועלן דיך נישט קומען זאגן יו נאו וואט שמילי נע זיי גייען נישט זאגן שמילי יו נאו וואט

קען דיך קיינער נישט צונעמען, און מען דארף גלייבן אז מענטשן האבן מורא פון קאמפעטישן אסאך, יא ער וועט אריינקומען, ער קומט דא אריין אין ביזנעס און אפשר שאדט מיר, איך זאג זיי, דער רבונו של עולם האט גענוג פלאץ דא אויף די וועלט פאר ביליאנס אוו מענטשן, יעדער איינער שיקט ער אים וואס צו עסן, ער קען נישט שיקן גענוג פאר מיר און ער קען נישט שיקן גענוג פאר דיר, מיר קענען זיין, ס'איז דא גענוג פלאץ צו שעירן אויף די וועלט, אלע זאלן זיין העפי. האב נישט מורא אז איך וועל אריינקומען און איך וועל נעמען פון דיר. איך נעמען? דער רבונו של עולם קען דיך אויכעט געבן. קיינער קען, אויב נעמט ער איז עס נישט געווען דיינס טו ביגין וויט. עקזעקטלי, דאס איז סתם אזוי זאג איך, באט דאס איז א פראבלעם, מענטשן אין די ביזנעס פילן אה, שמילי גייט, דאס איז א גוטע זאך, ביי די וועי קנאת סופרים תרבה חכמה זאגט מען נישט סתם, ווייל קאמפעטישן יא, ברענגט מאטיוועיט אנדערע, דאס איז א גוטע זאך, ס'איז אויכעט א באלאנס, מצד שני פארגין אויכעט דעם צווייטן אז ער טוט, אז ער איז מצליח, אז ער מאכט, חוץ פון דעם, מ'קען וויסן, מענטשן קענען וויסן אז אז ס'איז דא אביסל חכמה אויכעט אין ארץ ישראל, ס'איז נישט אלעס איז אמעריקע, אמעריקע, אמעריקען עולם פיל.
וויאזוי איך האב עס אנגעקוקט, כ'קוק עס אן אז מענטשן זענען מענטשן.

עפרעיד פון כל מיני דעסיזשענס וואס דו האסט אנגעהויבן צו טון אז עפעס איז דא נישט קלאר מיט די מענעדזשמענט, איך בין שוין געווען דיין מענעדזשער אין ארץ ישראל פאר אפאר גוטע יאר, פאר פינף יאר?
יא, און איך האב געפילט אז דו דארפסט האבן א גוטע לידער וואס זאל דיך מענעדזשן דא, און איך האב נישט געגלייבט אפילו אין מיין סעלף אז איך קען דאס טון דא אין אמעריקע, איך בין אויכעט ביזי אין ארץ ישראל, איך האב געוואלט האבן איינער אונטער מיר וואס ער קען דא די ביזנעס, ער זאל דיך לידן און ער זאל ארבעטן אונטער מיר. און און ס'איז זיך נישט אויסגעארבעט, די די צווייטע זינגער וואס ער רעפרעזענט האט נישט געוואלט דאס, און איך האב געזאגט יו נאו וואט, מן השמים, לאמיך עס טרייען. אדער איז דאס אויך געווען סטרעטעדזשי פון די.
ניין, ממש נישט, דאס איז געווען וואס דער רבונו של עולם האט מיך געליעד, און די און די און אמעריקען חברה אלע האבן דיך געקומען זאגן, מאוסט אוו דעם, וואס. טוסטו דעיס און וואס וואגשאל און וואגשאל איך קען דעיס פארשטיין ביי די וועי. שמילי איים טעלינג יו איך מיין דיין טובה איטס א ביג מיסטעיק. כ'וועל דיך זאגן מער ווי דעם, דעיס האט מיך מורא'דיג מאטיוועיטעד. יא דאס צו פרואוון. נישט נאר דאס צו פרואוון, דעיס באווייזט מיר אויכעט אז זיי האבן מורא פון מיר.

סאו געט עס מיך א מורא'דיגע קאמפלימענט, איך פיל אז די ריזען איז נישט ווייל ער האט מיך פיינט, דעריבער קום איך נישט צו א פלאץ וואס איך פייט מיט יענעם און איך ווער אימבעריסט, איך ווער אין כעס אויף יענעם, איך זאג, יו נאו וואט, איטס ווערי נעטשורעל, היז עפרעיד אוו מי, ער האט מורא פון מיין כח, ער ווייסט אז איך בין א סוקסעספול גיי, יעצט פארשטייט ער אז איך קום דא אריין צו די ביזנעס, ס'איז נאך א פלעיער דא אראונד, וואס דארף ער דער איזרעילי דא וואס ער מאכט שוין אין ארץ ישראל אלע ווייסן ער איז א פאוערפול אין די ביזנעס, וואס דארף איך אים האבן דא אין אמעריקע, סאו דאס געבט מיך א קאמפלימענט, די ווען איך קוק אים אן, קוק איך אים אן ווי ער ריספעקט מיך, איך קוק אים אן ווי ער זאגט אקעי דער וואגשאל איך וויל אים נישט האבן, סאו די רגע וואס ער האט פארשטאנען אז איט איז וואט איט איז, גייט ער זיך אויסגלייכן מיט מיר, גייט ער זיין גוט מיט מיר, גייט ער זיך פארשטיין, ווייל ער דארף דיך האבן, דו ביסט א גרויסע זינגער, און ער דארף מאכן מיט מיר ביזנעס, באט ס'קומט נישט פון א פלאץ וואס ער קען מיר נישט פארגינען, ס'קומט פון א פלאץ וואס ער האט מורא, ער ווייסט מיין כח, ער האט מורא פון די פאוער. איך האב געזען לעצטנס א ווארט, הונדערט פראצענט פון דיינע העיטערס אר נאט דואינג עס גוד עז יו. יא, און מער ווי דעם, און מער ווי דעם. אז אז קיינער וואס ער קומט דיך זאגן טו נישט דאס טו נישט דאס טו נישט דאס קומט ער נישט זאגן ווייל ער קומט דיך סעיוון ער קומט זעהן וואס קען ער זיך סעיוון ער טו חוץ פון אז א טאטע א ברודער א שוועסטער א פעמילי א לאווד וואן באט אין די ביזנעס ניינטי ניין פערסענט אוו פיפל. יעדער קוקט אויף זיין טאש. גייט זאגן. ווי גייט מיך דאס עפעקטן? וואס גייט די פארטנער. גייט דיר זאגן ליסן שלום עה שמילי ס'איז פאר מיר איז דאס זייער שלעכט אבער פאר דיר איז דאס א גוטע דיסיזשן טו דאס טו דאס גיי פאר דיר איז דאס גוט. איך בין יא אזא מין מענטש ווען איינער פרעגט מיך עפעס א זאך און ס'קומט אויס אזוי איך וועל אים זאגן איך וועל זאגן דעם אמת פאר מיך, מיך לוינט זיך בעסער אז דו בלייבסט אזוי און אזוי, באט אז דו פרעגסט מיך פאר דיר, פאר דיר איז יעצט א ריכטיגע דיסיזשען, איך קען דיר זאגן פאר דעם מענטש. סאו יו נאו וואט, דאס איז א מורא'דיגע כח אז דו קענסט פארגינען פאר יענעם זאגן דעם אמת, באט נישט יעדע מענטש איז אזוי, מאוסט אוו פיפל דעי גאנע סעי סי וואט איז דעיר אינטערעסט. ס'איז אויך דא אמת אין דעם, כאפסט, ווען זיי זענען מיך געקומען זאגן טוה עס נישט, איז איז געליגן אין דעם אמת, לאזט דיך אריין אין עפעס א נייע זאך, עוועריבאדי איז עפרעיד אוו טשעינדזש, יו נאו, ס'איז נישט אזוי ווי שווארץ אויף ווייס אז ס'איז א מיסטעיק, עניוועי. יא אבער די מיינסט אז די די ריזען וואס זיי האבן דיר עס געזאגט ווייל זיי האבן מורא געהאט אז די העסט מאכן זיך רואינען דיין דיין קאריערע זיי האבן דיך עס געזאגט ווייל זיי זענען אמת'ע גוטע פרענדס אוו די. ניין ס'איז געווען ס'איז געווען עיטי טווענטי. אקעי סאו די טווענטי.

און יעצט האב איך געדארפט אויף זייער א שיינעם אופן מענואווערן צו דיך, מענואווערן פלעינע פרעמדע קאסטומערס, יו עוועילעבל, האב איך געקענט האב איך געהאט א מעסעדזש, טענק יו פאר קאלינג, דאס איז און דאס איז די נאמבער, די אפיס, זיי וועלן דיר אלעס זאגן. איינעם וואס איך האב א רילעישאנשיפ מיט, איך קען דיך אים נישט זאגן, דער איז דער מענעדזשער, איך האב דאך מיט דיר געדילט.

אויב ער גייט רעספעקטן ווען דו זאגסט אים אז ער און דער איז מיין ביזנעס פארטנער, נישט נאר דאס, רעד צו אים, נישט נאר דאס, אויב רעספעקט ער עס נישט איז ער נישט דיין חבר. עקזעקטלי, און איך זאג עס שטארק, גיי צו אים, זאג אים, איך האב גענומען וואגשאל ווייל איך ווייס אז ס'איז גוט פאר מיר, ס'גייט מיך העלפן, ס'איז גוט פאר מיין מענעדזשמענט, און איך איך ווייס אז דו ווילסט מיין טובה, און דו ביסט מיין עכטע פרענד, גיי צו אים, ווייל דאס אנישט קען איך נישט האבן, איך האב מיט אים א סיינינג, יעצט. אז אז די גייסט מיך זאגן איך גיי נישט צו וואגשאל איך קען דאס פארשטיין ווייל דו ביסט מיין פרענד באט אויב דו ביסט מיין עכטע פרענד זאלסטו וויסן איך האב עס געטוהן ווייל עס איז גוט פאר מיין ביזנעס און די ביסט דאך א פרענד די פארשטייסט איך בין דאך די ווילסט מיך העלפן סאו זאג איך דיר דאס איז א גוטע זאך אז די רעדסט צו אים און ער וועט עס טוהן עס איז זייער גוט ווייל אזוי העט ער פילן ריספעקטעט וואגשאל קען זאגן אז וואגשאל דארף אויכעט פילן זיין ריספעקט און איך וויל אים נישט טשעפען און אזוי גייט עס זיין גוט פאר מיר.

און און און און דאס דאס עוואוידט אויכעט אסאך פראבלעמס וואס ס'קען געשען מיט זינגערס, אויכעט דאבל בוקינגס, אויכעט כל מיני אנדערע זאכן וואס ס'ווערט מיסאנדערסטענדינגס וואס מענטשן ווערן ווערן צומישט און שפעטער לאזט עס דעמעדזשעס. אז ס'איז דא א א א עידזשענט ער מאכט קער פון די טעקניקל דיטעילס, ער ווייסט צו קענעמען און ער ווייסט מאכן זייער קלאר וואס וואס די זינגער דארף האבן צו טון און וואס דו דארפסט טון, ער און ביי די וועי איך זאג עס סתם אזוי אסאך מאל פאר קאסטומערס אז אסאך מאל קאסטומערס האבן ריקוועסטס, זיי האבן זאכן וואס איז זייער אימפארטענט, ווען זיי קומען צו די זינגער און זיי זאגן, די זינגער קען עס

א וועג, איך ווייס דאך די די די די סענסעטיוו פוינטס וואס דער זינגער האט, און איך ווייס אז איך קום צו אים און איך זאג אים עס אין דעי וועג וועט ער עס עסן, אין א דיפרענט וועג ווי די קאסטומער האט עס געזאגט פאר די פאר די זינגער גייט עס נישט ארבעטן, ס'גייט ווערן א קלאש און ער גייט זיין אפסעט און די קאסטומער גייט זיין אפסעט און ס'גייט נישט ארבעטן. איינע פון די זאכן וואס איך האב געפילט אז איך האב געטון פאר מאטכע איז, מאטכע איז די קעניג, און מאטכע. האט נישט געהאט אויכעט קיין אלעמאל די פעישענס פאר קאסטומערס ווייל ס'איז דא כל מיני קאסטומערס, ס'איז דא קאסטומערס וואס זיי קענען אים מאכן עדיק. ער האט געזאגט געלט מיט בלוט. יא, און פאר מאטכע יעדע קאסטומער וואס האט אים געקאלט איז שוין געווארן א פרעשור, וואס וויל ער, וואס יא. ער גייט מיך אראפהאנדלען, ער וויל מיר נישט באצאלן, ער וויל מיך אויסנוצן. כ'וועל דיך דערציילן מער ווי דעם. כ'על דיר דערציילן א שיינע עפיסאד, א קליינע סטארי וואס כ'האב געהאט מיט מאטכע, און דאס באווייזט, דאס טוט מסביר זיין די גאנצע זאך. איך האב געפלעגט האבן ביי די קאראנע א שיעור מיט מאטכע, מיט נאך אפאר חברה פון אורחות צדיקים. אינמיטן די שיעור, ס'איז געווען אויף א זום, קאלט אים איינער, און איך הער ווי ער זאגט א מעסעדזש, פליז קאל מיך בעק וועגן די דינער פון די און די ארגענעזעישאן, איך זוך דיך ארום. און איך פרעג מאטכע. פארוואס פארוואס ענפערסטו אים נישט? זאגט מיר: מ'לאז איך ווייס דעי ארגענעזעישאן זיי גייען בעיטן פאר פאר פאר פאר דיסקאונטס זיי גייען בעיטן איך זאל קומען דאנעיטן איך האב נישט קיין כח צו גיין לאז מיך אפ זאג איך אים מאטכע ווער האט דיך דעיס געזאגט? איך קען זיי איך קען זיי דעיס קומט פון א בעד עקספיריענס וואס מאטכע האט געהאט אסאך צייטן פון מענטשן וואס האבן אים געבעטן. זאג איך מאטכע, יו מיינד דעט איי וויל ספיק טו דעם ענד סי וואט זיי וואנט טו דו? ס'הייסט, לאמיך רעדן צו זיי, לאמיך, אפשר ביסטו נישט גערעכט, אפשר קענען זיי צאלן, ס'איז קאראנא יעצט, זיי ווילן מאכן א זום קאנצערט, וואטעווער, לאמיך רעדן צו זיי. אקעי, קאל אים.

האט שוין געלייגט, ער איז געקומען מיט א מיט א מיט א מיינד סעטינג, דאס איז נישט קיין דזשאב, דאס גייט מיך משוגע מאכן. סאו די פלאץ איז אז איך בין דא אינמיטן און איך קען עוואוידן די מענטשן וואס זיי קענען גיין משוגע מאכן, זיי ווילן טאקע נישט צאלן, זיי ווילן מאכן עדק, צו ברענגען די ריעל פוד טו די טעיבל, מענטשן וואס זיי ווילן טאקע צאלן, דאס אליין האט געגעבן פאר די זינגער. א פלאץ וואס ער קען וואס ער קען ענדזשויען, ס'איז גוט אויכעט פאר די קאסטומער אז די קאסטומער באקומט נישט קיין בעד אטענטשען פאר נאו ריזען ווייל אנדערע מענטשען זענען טאקע נישט קיין ביזנעס, ס'קומט דאך פון מאטכע, מאטכע האט אים נישט געענפערט ווייל ער האט געהאט אנדערע צען ארגענעזעישענס וואס זיי האבן אים טאקע משוגע געמאכט און דער באקומט נישט

קודם כל וועלכע מיני מענטשן מענטשן? וואס הייסט וועלכע מיני מענטשן? געב מיך מער, נפתלי קעמפ איז מער א ליטווישע ארטיסט און מער א לעיקוואוד קיינד אוו סינגער, ער גייט אריין מער ביי די חסידים, און שמואלי אונגאר. פארוואס נעמט ער נישט קיין חתונות למשל אבער א חופה, איך זעה אים קיינמאל נישט ביי חתונות. א חופה מאכט ער יא דא און דארטן, ער איז נישט קיין חתונה זינגער, ער איז נישט קיין דענסינג זינגער. וואס מאכט זיין א חתונה זינגער? חתונה זינגער דארף וויסן צו האלטן א דענסינג פלאר, ער דארף וויסן צו האלטן, ער דארף האבן א פאוער פון ענערדזשי צו דעליווערן דענסינג. און נפתלי קעמפער ער קען דאס טון פאר צען מינוט פופצן מינוט, דעליווערן דענסינג פון פון א שעה צייט יעצט אן סטעידזש

ווייסט, איך גיי עס נישט באמת קאטן, קענסט עס לאזן, באט דאס למשל איז א זאך וואס דאס דארף איך נישט די פאבליק וויסן, סאו יעדער איינער וואס ער גייט דיך קאלן יעצט פאר א קומזיץ גייט ער זאגן שמואלי איז נישט גוט פאר א קומזיץ, ער אליינס זאגט דאך דאס, ער זאגט דאך עס אליינס, סאו האסטו מיך יעצט געקאט ביזנעס, דאס קען איך דיך נישט לאזן זאגן אויף די עפיסאד, באט דאס איז געזאגט. קענסט עס לאזן,

דו קענסט עס מאכן, דאס איז נישט דיין פראפעשן, קאמפארט זאון, און ס'גייט ווערן מיט די צייט מער און מער. ס'זעלבע זאך ווי נפתלי קעמפער, איז אויך נישט א קאמפארט זאון, טרייבן א חתונה. ווייל דו קענסט, דו קענסט טרייבן א חתונה, באט ביי די וועי, ווען מ'האט גערעדט וועגן די וויזשן וואס איך האב פאר דיר, האב איך דיר געזאגט פאר צוויי יאר צוריק אז מיין וויזשן איז אז דו גייסט ווערן א אינטערנעשאנעל.

דא אין אמעריקע גרויסע חתונות ניו יארק דעיס איז א פלאץ וואס איך דעיס איז די פלאץ וואס איך זעה דעי וויזשען למעשה אויב מ'קוקט אן די לעצטע יאר און אפילו די יאר פאר דעם דעיס איז וואס איז געווארן וואס איך האב ארויפגענומען די פרייזן סלאולי סלאולי באט ס'איז ארויף ס'איז נישט אזוי סלאולי ביי די וועי באט ס'איז ארויף די פרייזן האב איך עס ארויפגענומען. ס'נישט אזוי סלאולי נו אפשר איז עס צו שנעל אפשר דארף מען נישט גיין אזוי שנעל קוק אן איך ווייס פון א אנדערע זינגער וואס איז ארויף מיט די פרייז מורא'דיג און

און אויב איך גיי דאס אריבער נעם איך ארויף די פרייז, סאו די ריזען וואס דו ביסט ארויף אזוי גיך איז ווייל ס'איז אנגעקומען א גאנצע צייט צו די סעים נאמבערס וואס איך האב געלייגט און למעשה ביסט דאס אריבער, סאו איך האב יעדע מאל ארויף גענומען די פרייז און ביי די וועי יעדע מאל אז איך נעם ארויף די פרייז אויב איך זעה אז ס'קומט ווייטער סאו מיינט אז די מארקעט קומט נאך פאר דעם ס'מיינט אז ס'איז דא ס'איז דא אזוי ווי יעדע יעדע.

אז מיר גייען אריבער סטאטיסטיקס אויף אלע וועדינגס און די אינקאומס און מיר זעהן ווי ס'האלט און אז מ'זעהט אז מ'קען ארויפרוקן די פרייז ווייל ס'קומט אריין מער ביזנעס פון וואס מיר האבן עקספעקטעד גייען מיר ארויף מיט די פרייז סאו אויב איך וועל אנקומען צו א פלאץ לאמיך זאגן איך געב א עקזעמפל איך וויל האבן הונדערט דזשאבס א יאר יא און א גאנצע צייט גיי איך עס אריבער אפילו איך וועל אנקומען צו הונדערט טויזנט דאלער א דזשאב וועל איך ארויפגיין די פרייז ווייל איך וויל אנקומען צו די נאמבער אויב איך גיי עס אריבער גיי איך ארויפגיין מיט די פרייז. סאו דאס מיינט אז די מארקעט פארלאזט זיך פאר דעם. די פראבלעם איז אסאך מאל מיט זינגערס וואס זיי האבן נישט קיין קיין גוטע מענעדזשמענט וואס זיי לויפן גאר הויך. אן קיין שום דעטע. אן קיין שום דעטע און דעמאלטס די מארקעט פארלאזט זיך עס נישט. סאו יעדע זאך דארף מען מאכן מיט א באלאנס. סאו פאר ווען איך גיי ארויף מיט די פרייז דארף איך פילן? דארף איך זעהן? דארף איך סטאטיסטיקלי אריבערגיין אויף די נאמבערס און זעהן צו ס'מאכט סענס? און ביי די וועי איך זאג עס אויכעט פאר קאסטומערס, די ריזען פארוואס איך נעם א סערטען אף נאמבער איז ווייל איך וויל אויכעט דיין ענערדזשי זאל נישט ווערן אויסגעלאשן. ס'הייסט אז מ'זינגט פֿינף מאל א וואך. עקזעקטלי. קענסטו נישט דעליווערן יעדע חתונה. היי קוואליטי הונדערט פראצענט. סאו ווען דו האסט דריי מאל א וואך עוורעדזשלי

צווייטנס איז דא נאך א זאך, אפילו די קענסט יא ארבעטן יעדע נאכט און די קענסט דעליווערן יא די ענערדשי, ס'איז דא אזעלכע זינגערס יא, איך מיין אז שיע בערקאו, איך האב קיינמאל נישט גערעדט מיט אים, באט ער קען ער האבן ענערדשי פאר יעדע נאכט, ער האט עס, באט מצד שני איז דא אויכעט א וועג צו צו צו זיין מער עקסקלוסיוו, מיט דעם וואס די ארבעטסט צופיל, מענטשן זעען דיך יעדע נאכט, מען ווערט באורד, מען ווערט באורד און ס'נעמט אוועק פון די עקסייטמענט אויכעט פון דיר און אויכעט פון די קראוד. ברגע וואס מ'זעהט דיך אביסל מער ווייניגער באט גענוג ענאף יו שוד בי אין די מארקעט צו וויסן אז ביסט רעלעווענט און נישט צופיל צו זיין אווער אווער עקספאוזד דאס איז אויכעט א פארט אוו די חשיבות פון מענעדזשמענט צו וויסן די ליינס וואס צו יא טוהן און וואס צו נישט טוהן.

איך האב מורא איך האב גערעדט צופיל. סאו מ'עט א מ'עט קענען שניידן מ'עט עס אריבערגיין וואס די'עסט וועלן ארויסשניידן אפשר ארויסשניידן. ניין איך האב גערעדט צופיל מיין איך צו זאגן אז פון די פון די. האסט מורא גייסט באקומען צופיל פאון קאלס פון זינגערס מ'גייט דיר זאגן האלא די מוזט מיט מיך ארבעטן זאמל מיין דעטע. כ'עט דיך זאגן כ'עט דיך זאגן אזוי דעיס איך די רבונו של עולם פירט זאכן וואס ס'דארף קומען צו מיר קומט וואס ס'דארף גיין פון מיר גייט באט כ'עט דיך זאגן עפעס א צווייטע זאך איך האב מורא סתם אז מענטשן זאלן זאגן ס'איז שמילי אונגארס פאדקעסט און למעשה ער רעדט אַכציק פראצענט און ער רעדט צוואַנציק פראצענט, דאס וויל איך נישט פילן אז א, דו פילסט אז איך האב גערעדט צופיל? אז איך האב גערעדט? איך וועל דיר זאגן פון די, איך דארף עס קאמפעירן צו די אלע אנדערע, ס'קען זיין די אלע אנדערע רעד איך אביסל מער, באט דא האב איך געוואלט הערן, און ס'קען זיין איך גיי מיך טוישן, איך ווייס נישט, איך וויל עס זעהן פון ענק אין די קאמענט סעקשאן בילאו, צו איך זאל מער הערן, צו איך זאל מער רעדן, איך וועל עס אויספיגערן אלאנג די וועי, באט עז לאנג אז איך האב עס ענדזשויט, איך האב נישט געפילט ווי איך בין באורד און איך דארף דיך אויסהערן, איי טינק די פיפל אר גאנע ענדזשוי איט, איך פיל נישט אז איך האב מיך נישט אויסגעגעבן, איך פיל אז עס איז זייער גוט. טענק יו פאר די קאמפלימענט, איך קען ענדיגן מיט א שיינע ווארט פאר דיר דיך זאגן, עס קען ווען אז איך בין זייער פראוד אין דיר, איך בין זייער, איך קען דיך גענוג גוט, זייער אינסייד אויכעט, פערסענעלי, און אונז זענען גוטע פרענדס אויכעט. ביטווין חוץ פון די ביזנעס, סאו דו האסט אקאמפלישט, ווייל די זאך למשל די פאדקעסט יא, האב איך דיך נישט אזוי געפושט פאר דעם, דאס איז א זאך וואס איז געקומען פון דיך, איך האב דיך אפילו פרובירט אראפנעמען, אפצוקילן, ווייל איך אזוי ווי א מענעדזשער דארף איך זעהן אז דו ביסט גענוג סטראנג פאר דעם און דו פילסט טאקע אז ס'איז א גוטע זאך פאר דיר און דו גייסט עס טאקע דעליווערן אין א וועג וואס ס'גייט דיך מאכן גוט און פרעסטידזשעס און רעספעקטעד, סאו איך מוז דיך זאגן אז איך, אז עס האט גענומען טאקע צייט, עס איז גענומען מיט דיין וועג און דו ביסט זייער ביזי, איך ווייס ווי ביזי מיט דזשאבס און דאס, אבער למעשה האסטו געמאכט א שיינע פלאץ, שיינע סטודיאו און אסאך שיינע קעמרעס און האסט קער גענומען, דו האסט געבילט זאכן אליינס וואס דו האסט געוואלט, דאס איז א זאך וואס אן קיין העלפ, נישט פון מיר, נישט פון נפתלי משה שניצלער, נישט פון פרענדס. אלע האבן מיך אלעמאל געפושט. יא, דאס יא, באט דו אליינס האסט זיך געגאנגען, האסט געבויעט, האסט געמאכט, האסט געברענגט די ארבעטערס, האסט געברענגט די מענטשן וואס דו האסט געדארפט צו בילדן די סטודיאו האסט גערענט די אפיס, האסט געמאכט אלעס וואס איך טוה פון דיין אייגענע צד, און דאס איז א אקאמפלישמענט. דאס באווייזט אז דו ביסט געווען סיריעס פאר דעם, דאס באווייזט אז דו ביסט געווארן אביסל עלטער אויכעט, לייק איך וויל מאכן עפעס, איך גא, איים גאוינג פאר איט. איים בעטינג אן מיי סעלף. יא, און דאס איז, דאס איז א, דאס איז א זאך וואס עס באווייזט אז, אז ס'איז, אז, פארשטייסט? יא, באט איך קוק עס אבער אן אז, אז איך דארף דאס זאל אנגיין, אז, אז ס'גייט זיך אויסלעשן נאך א יאר צוויי, איז עס נאך אלץ א סוקסעס,

גייסטו נישט אינדזשויען די צוויי יאר וואס דו האסט געטון. כ'וועל דיך זאגן מער ווי דעם, כ'ענדיג מיט א פוינט יא. מענטשן זאגן מיר אה, מוישי ראטה המנגנים, דו האסט געענדיגט. זאג איך, ווען איך פאר פֿופֿצן יאר צוריק ווען איך האב אנגעהויבן מיט מוישי ראטה מיט המנגנים, וואלט איך געוואוסט אז נאך פֿופֿצן יאר. אז אין טווענטי טווענטי טו גייט זיך עס ענדיגן. גייט זיך עס ענדיגן, באט איך גיי טון די פֿופֿצן יאר די אלע זאכן, כ'וואלט געסיינט אויף דעם וואס דו ווילסט נאר, אבער וואלט איך געסיינט, יא לאמיך דאס נעמען. סאו איך זאג, אינדזשוי וואס דו האסט אקאמפלישט, אינדזשוי וואס דו האסט יא געטון, און זיי נישט פרעשור'ד, איך בין גוט, דער רבונו של עולם האט מיך געגעבן דאס, ס'איז געווען גוט זיך אנהייבן, ס'איז געווען גוט די מיטן, ס'איז געווען גוט די ענד, אלעס האט זיך געדארפט זיין אזוי ווי די פראגרעם, אזוי ווי די סעט אפ וואס דער רבונו של עולם האט געוואלט, און איך בין זייער זייער עקסייטעד פון וואס איך האב יא געהאט, יעצט האב איך אנגעהויבן א נייע דזשערני מיט יהודה גלילי, קען זיין נאך פופצן יאר וועט זיך עס אויכעט ענדיגן. באט לאמיר אקאמפלישן וואס מ'קען אקאמפלישן. יא און איך וועל זיין זייער העפי און זאג איך נאך פינף יאר כ'וועל האבן א סעטיספייד גוטע פינף יאר וועל איך זיין העפי פון דעם סאו איך זאג דו זיי העפי. ס'דארף דארף זיין סיריעס, האסט צען צוואנציג עפיסאד ס'איז אלרעדי ווערי נייס און אז די עולם וועט אינדזשויען און ס'זאל זיין א גוטע זאך און אז ס'וועט קומען צו א קאנקלוזשען נאך א תקופה אז יו וואנע יו יו דו ביסט שוין נישט עקסייטעד פון דעם דו ווילסט עס ענדיגן אקעי.

ער האט גארנישט געצאלט, ער האט געצאלט אין א אנדערע וועג. יא. ס'איז גוט. ס'איז ער ארבעט נישט פאר פרי, ער ארבעט זיי זיי זיכער. עניוועי, סאו אמת'דיג טענק יו ווערי מאטש פאר דיין צייט, און איך האף יעדער האט הנאה געהאט פון די עפיסאוד, און דאס איז מיין פאדקעסט.